קולטור. וואו דעמאלט זיינען געווען די יוונים, איז דאס געווען די גרעסטע סיי בנוגע צו צבא, סיי בנוגע צו קולטור, סיי בנוגע צו אלערליי עניינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט חכמות חיצוניות. אויך מיט די חכמות חיצוניות וואס אידן האבן צו זיי געדארפט אנקומען. תכונה דארף מען זיך אנקומען בנוגע צו קידוש שנים,

שטייט אין ספרים אז בזמן בית ראשון וואס דעמאלט איז געווען ותרב חכמת שלמה מחכמת בני קדם ומצרים וכו' איז וואס דעמאלט איז געווען פארקערט ווי שטייט אין ספרים אז די ערשטע חכמים פון חכמי יוון האבן זיך געלערנט ביי חכמי ישראל ביי נביאי ישראל ווערט דערמאנט געפרעגט ביי ירמיהו הנביא בימי בית שני וואס דעמאלט איז געווען חסר ה', ס'האט געפעלט כמה עניינים של ה' אין קדושה, במילא איז אויך געווען דער מעמד ומצב אין דעם ענין פארקערט, אז אין חכמת התורה איז געווען אינגאנצן ביי אידן, בנוגע אבער צו חכמות חיצוניות וכו', איז געווען עניינים וואס מ'האט געדארפט אנקומען צו חכמי אומות העולם. נאר דערנאך האט מען דערפון געמאכט רקחות וטבחות בשעת ס'האט זיך גערעדט וועגן די פרומע אידן נאר די וואס האבן זיך אנגעהאלטן אין תורת השם און מ'איז ניט נתפעל געווארן וואס וועלן זאגן גוים. דערנאך איז אבער אזוי אנגעגאנגען א משך זמן האבן זיך געפונען אידן און האבן געטענה'ט אז ככל הגוים בית ישראל די התחלה געווען ניט חס ושלום טון אן איסור, אבער מען דארף טאקע אויפשטעלן א מחיצה, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, ער זעט אין דערויף ניט קיין הכרח, אפילו אז ס'וואלט געווען סיהרא באשלמותא, ווי ער זאגט אין מדרש נתמלא דיסקוס של לבנה בימי שלמה המלך, על אחת כמה וכמה בימי בית שני, אז מ'האט זיך געפונען סיי ווי סיי תחת ממשלת עמים זרים, ס'מער ניט װאָס זײ האָבן געלאָזט, אַז בית-המקדש זאָל שטײן און זאָל האָבן אַ כּהן, אַ כּהן גדול מיט סנהדרין וכו', איז אָט דעמאָלט דאַרף מען זיך גאווהן און שרײַען אַתּה בחרתּנו מכל העמים, אױפֿרײצן די גױים און זיך זיך אױפֿשטעלן צװישן זײ אַ מחיצה, בשעת מען דאַרף צו זײ אָנקומען וכו', און מען צאָלט זײ מס-געלט, אָט דאָס איז בײַ זײ אָנגעקומען, דאָס איז ניט קײן ריכטיקע פּאָליטיקע.

און בשעת וועט קומען משיח וועט ער דעמאלט זיין בגלות, אבער דערווייל דארף מען זיך ניט רייצן מיט גויים, במילא ווער הייסט זיך דיר רייצן? אבער וויבאלד אז מען דארף זיך ניט רייצן דארף מען זיך פירן ווי גויים, איי דער גוי וויל זיך ניט? בשעת מען וועט זיך להם להחניף און מען וועט זיך איינבעטן וועט דער גוי אויכעט מסכים זיין, במילא איז געווארן אט א די עניא אט א דער גאנצער סוג. וואס דערנאך האט מען דאס א נאמען געגעבן מתיוונים, צי ס'איז געווען אידן, זיי האבן זיך אבער איינגערעדט אז בשעת מ'עט ארומגיין ווי די יוונים זענען דעמאלט ארומגעגאנגען, און בשעת מ'עט זיך פארנעמען מיט די אלע ענייני הגוף ווי די יוונים האבן געטון, איז אטא דעמאלט וועט עס ווערן ניט א ישראל נאר ס'עט ווערן א מתיוון, ער'ט גיין אין גאס וועט מען מיינען אז דאס גייט א יוונים.

דאס דערצו איז נאך די צייט נישט געקומען דאס דארף מען ווארטן אז ס'עט זיין והיתה להשם המלוכה און אז ס'וועט קומען משיח און אז משיח העט שוין איינעמען די גאנצע וועלט און מתקן זיין עולם במלכות ש' ד' י' אטא דעמאלט וועט מען קענען ארומגיין בגאון ובגאוה און האבן ועמדו זרים ורעו צאנכם אבער איצטער איז די צייט וואס מ'דארף נאכלויפן גוים וואס דאס איז געווען די התחלה. דערנאך איז ווי ס'פירט זיך ווי גערעדט פריער אז מ'ווארפט ארויס דעם פסוק רחמנא לצלן פון ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, בשעת מ'ווארפט ארויס פון סידור אתה בחרתנו מכל העמים ווארום מ'שרייט אז דאס איז שוביניזם און מ'עט זיך איינרייסן מיט דער וועלט טאר מען דאס ניט זאגן, איז דערנאך איז געווארן דער היפך וואס איז ווי גערעדט פריער מצוה גוררת מצוה און דער היפך פון דער מצוה איז גוררת דעם היפך פון א מצוה. איז געווארן ביז וואנעט ס'איז דערגאנגען פון מושכי ברית משוך בערלתו, מ'האט זיך אנגעהויבן שעמען אז מ'איז א איד, במילא וויבאלד ארום גיין נאקעט דארף מען דאך, ווארום יוונים גייען דאך ארום נאקעט, במילא וועט זיך דערקענען ביי אים אז ער איז א איד, ווער הייסט דיר נאכלויפן דעם גוי, במילא דארפסטו אראפווארפן פון זיך די אידישע לבושים, במילא דארפסטו זיך דערנאך שעמען אז דו ביסט א געמלטער. ברית עולם מיטן אייבערשטן, שעמט ער זיך דערמיט, במילא אז ער הויבט זיך אן שעמען, וואס דאס איז דער יסוד פון אלע ד' חלקי שלחן ערוך, אל יבוש מפני אל יתבייש מפני המעליגין, א גוואלדיגער נסיון האט מען אנגעהויבן זיין מושך בערלתו. ביז וואנעט מ'איז געקומען נאך ווייטער און מ'האט עס אנגעטאן אין אן איצטלע של יראת שמים, בשעת מ'עט נאכגעבן די גויים מיט זיין מושך בערלתו, מ'עט חתונה האבן רחמנא לצלן מיט די יוונים, מיט גוים, מיט זייער לשון און מיט זייערע מנהגים, מיט זייערע מאכלים וכו', וועט זיין דער בית המקדש א גאנצער. אמת מ'עט דארטן רחמנא לצלן ברענגען א דבר אחר, אבער מ'עט אויכעט לאזן מקריב זיין דעם תמיד. בשעת אבער מ'עט זיך איינרייסן מיטן גוי, און יענער האט א גרויסע קולטשור און ער האט א גרויסע ארמעי, און ער האט די אלע וואס מ'איז וואס מ'דארף האבן דערצו, און דא איז געבליבן מעטים, און די מעטים זיינען בכלל בטלנים, זיינען שומרי תורתך, ביז וואנעט אז ס'איז געווארען פון די מתיוונים איז געווארען א רחמנא ליצלן אויף חתונה האבן על דרך ווי ס'איז געווען ביי בית שני, קומענדיג פון בבל, על דרך ווי ער איז געווען דעמאלט תיכף. און מען האט עס אנגעטון ווי גערעדט אז מען מוז אפהיטן דעם בית המקדש, מען מוז אפהיטן די שארית הפליטה, במילא טאר מען זיך נישט פאררייסן, במילא האט מען געמאכט א כהן גדול א מתיוון, במילא האט מען אים געשיקט ער זאל רעדן מיט דעם פלוני בן פלוני וואס האט געווען דער פארשטייער פון דעם גוזר גזירות, במילא איז ארויס אט די אלע צרות וואס איז דעמאלט ארויס. בשעת האבן זיך אבער געפונען פינף אידן וואס ער ער געווען פון כהן גדול. ער האט געזאגט ער יאגט זיך ניט נאך כהונה גדולה, און ער געפינט זיך ניט אין בית המקדש און ניט אין ירושלים, ער געפינט זיך אין מודיעין. ער דערהערט אבער אז דאס רעדט זיך ולהעבירם מעל חוקי רצונך, שטייט זיך דער דיוק אויף דערויף אין ספרים, מיט שכל פון תורה האט זיך דער גוי האט זיך די גויים ניט געטשעפעט, ער זאגט פארקערט, קאנסט אים ערקלערן בשכל נעמט ער אן גאנץ תורה מיט אלע מצוות. אבער חוקי רצונך אט דאס נישט, קיין חוקה, ער האט נישט, ער האט קיין שייכות נישט צו חוקה, וואס הייסט ער'ט טאן אן ענין וואס בשכל לייגט זיך דאס נישט, ער א מענטש א שכלי, דארף מען דאס אים ערקלערן בשכל, אז פונקט אזוי ווי ס'איז געווען גוט בשעת אידן זענען געווען אין מדבר, אזוי איז דאס גוט ווען אידן לעבן איצטערט, ניט נאר אין תשל"א, נאר אין טויזנט נײַן הונדערט זיבעציקסטן יאר, אין דעם גוי'שן תאריך.

אז ער'ט מיט זיי מאכן כל הענינים, מאכן דעם זעלבן פעקעדזש דיל מיט זיין, מיט עסק חבילה מיט זיין יצר הרע, במילא וועט ער היטן דעם בית המקדש, איי וואס אט דארט טוט מען אפ כל ענינים היפך התורה, ער'ט אבער אריינכאפן א האלבע שעה, וואס אט דעמאלט וועט ער דארט מקריב זיין דעם תמיד אדער אן אנדער קרבן? האט מתתיהו געזאגט ניין, איי וואס זיינען מעטים, נישט זיין ענין מנצח זיין? דער ענין פון אידן איז דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון, און אט דעמאלט ווי חנניה מישאל ועזריה האבן געזאגט, חנניה מישאל ועזריה האבן געזאגט נבוכדנצר, וועלן מיר זוכה זיין וועט זיין דער נס, וועלן מיר ניט זוכה זיין וועט ניט זיין קיין נס, אבער זיי זאלן זיך משתחווה זיין צו א גוי'אישן פעסל זז ל, דאס טאר מען ניט על פי תורה.